ווי גאנא קאנטיניו וויט די פראדזשעקט ליקוטי שיחות, ווי גאנע לערן טודעי שיחה אויף פרשת לך לך אין חלק כ, די פירסט שיחה אין פרשת לך לך, ווערי געשמאק, ווערי אינטרעסטינג שיחה, רבי איז גאנע עסק א קוועשען דעט אלל די מפרשים אר עסקינג א קוועשען אן אברהם אבינו, ענד דען די רבי איז גאנע עסק די סעים קוועשען אן די זוהר, ענד. פשוט צו שטיף די גאונות, די רבי איז ענסערינג איט פשוט בפשטות דעט די קשיא גאוס אף, ענד דען די רבי איז גאנא קאנטיניו וואט דעט מעשה אבות סימן לבנים וואט קוד ווי לערן פרום איט ענד א ביוטיפול הוראה אן אור עבודה אן עוורי דעי אוו אור לייף האו טו סערוו די אייבישטער לעטס לערן אינסייד אות אלף אויף דעם וואס אברהם האט געזאגט שרה'ן פארן אנקומען קיין מצרים. ווען אברהם קעם ביפאר מצרים, דער וואז א דער אייבערשטער טאלט אברהם לך לך טו גאו טו ארץ כנען, אין מידל אוו די וועי דער איז א הונגער, דער אייבערשטער טאלט דעם יו שוט גאו, יו שוט גאו טו מצרים, ביפאר הי קעם טו מצרים, קוואטעישן, וואט דיד אברהם סעי, והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו, במילא, סאו הי סעד, אמרי נא אחותי את, יו סעי דעט,

דוד אוו די חיד"א, עוועריבאדי איז עסקינג די סעים קוועשאן, רבי זאגט אז מפרשים זענען מבאר, איז ידוע די שאלה, א ווערי פעימאס קוועשאן, ווי אזוי האט אברהם איינגעשטעלט שרה'ן אין אזא מצב אז די מצרים זאלן איר צונעמען כדי אז ער זאל דורך דעם געראטעוועט ווערן? א ווערי אינטרעסטינג קוועשאן, אברהם טעלס הער טו גא טו פרעה, חס ושלום שיס גאנע בי מטמא דער, ענד די לאועסט אוו די לאועסט

איטס מענטשן אין די שיחה לעיטער אלזא אבאוט טעלינג טעלינג סאמבאדי טו דא א עבירה באט דעט יו שודנט בי עובר א ביגער עבירה די רבי איז גאנע מענשן איט אקעי פאר מפרשים זענען מבאר די סעים מפרשים דעט ווי מענשנד ביפאר דער עקספלעינינג זענען מבאר ווי אזוי אברהם האט דערביי נישט עובר געווען קיין איסור האו דיד הי נאט דו א איסור און אין זוהר שטייט אז אברהם איז געווען זיכער אז דער זכות פון שרה וועט איר ביישטיין, מען וועט איר נישט אנרירן. און די זוהר איז ענסערינג די קוועשן ווערי סימפל, בעקאז הי ניו דעט שרה איז א צדקת, פרעה איז גאנע טעיק הער, איים גאנע סטעי אלייוו בעקאז איים אנלי א בראדער, איים נאט איים נאט הער האזבענד, ענד שי איז נאט גאנע בי טאטשד. סאו די רבי סעיז, לכאורה דיס קוועשן איז אנדערשטוד, באט די רבי עסקס אנאדער קוועשן דעט איטס אנבעליוועבל. עס איז אבער לגמרי נישט פארשטאנדיג, דיס איז פשוט אנבעליוועבל דיס קוועשן וואט די רבי איז עסקינג. דאזנט מעיק עני סענס. דאס וואס אברהם האט אויסגעפירט למען יטב לי בעבורך, וואס דאס מיינט אז צוליב איר זאגן אחותי את וועט מען געבן מתנות, רש"י אן די ספאט סעז וואט דאז איט מין למען יטב לי בעבורך? ביקאז איי העוו סאטש א סיסטער און די גאנע טעיק הער טו פרעה, די גאנע גיוו מי א לאט אוו פרעזענטס, און דעטס וויי דעטס וויי הי סעז אמרי נא אחותי את, דער רבי סעז הייתכן, לוק עט די לשון אוו די רבי, הייתכן האו קאוד איט בי, אז בשעת ס'רעדט זיך וועגן אזא ערנסטן ענין, איינצושטעלן שרה'ן אין אזא מצב בלתי רצוי בכל אופן, בכדי צו פארהיטן זיך פון סכנת נפשות, יע, הי וואנטס דעי שודנט קיל הים, סאו הי פוט שרה אין דעינדזשער און הי טעלס הער טו גאו טו פרעה, סאו דערביי, עט דיס טיים, וואט דאס הי סעי? איים גאנע געט א לאט אוו מתנות אלסאו. און דער רבי סעז גאוינג אן אין די קוועשאן.

אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך. אות ב' נאו ווי גאנא גאו טו די זוהר ענד דען די רבי איז גאנא גיוו היז חידוש בפשטות די ענסער האו דיד אברהם דו איט ענד וואט איז די סטארי דעט איט סעיז די פירסט טינג למען ייטב לי בעבורך דעט איים גאנא געט פרעזענטס דער זוהר שטעלט שטעלט זיך אויף דעם און פרעגט די אברהם

אברהם דעט איז א ירא השם ירא חטא און הי העז אהבת השם איז גאנע סעי היז ווייף בגין דייטבון ליה יו גא טו פרעה ביקאוס דעי גאנע גיוו מי פרעזענטס און פארענטפערט די זוהר איז ענסערינג אז אברהם לא סמיך על זכותא דיליה לא בעא מן קודשא בריך הוא לאפקא זכותיה

דעטס וואי הי דיד איט, דעטס די ענסער אוו די זוהר, און דעריבער לא יהב מידי למימר אחותי. סאו די רבי סעיז, דיס איי אנדערסטענד, איי אנדערסטענד דיס, באט פארוואס זאגט דער זוהר בהתחלת התירוץ די סעים קוועשענס ווי עסקד אן ביפאר אן רש"י, פארוואס זאגט דער זוהר בהתחלת התירוץ אז אברהם איז געווען בטוח דירווח בגינה ממונא, רבונו של עולם פירסט טינג יו סעי דעט אמרי אחותי דעי נאט גאנע קיל מי, גאו טו פרעה. און יו אר א צדקת, היז נאט גאנע טאטש יו, ענד יו נאו וואט, איים אלסאו גאנע געט מתנות, דאנט יוז די מתנות די פירסט טינג, איט דאזענט מעיק עני סענס, דיס איז נאט די מעין פוינט היר, די מעין פוינט היר דעט דעי שודנט קיל מי. סאו פארוואס זאגט דער זוהר און בהתחלת התירוץ אז אברהם איז געווען בטוח דירווח בגינה ממונא, דאס דאזענט מעיק סענס, ומאריך בזה, און דער עיקר און דער זוהר איז מאריך, נאט סתם, ירווח בגינה ממונא, ביקאוז אל די זכותים דעט א פערסאן העז, בכולו, נאט אנלי ממון, נחת, רעיזינג קידס, עווריטינג העז טו דו וויט די ווייף, סאו ווי אלל לערנט אין די זוהר אבאוט דיס איידיע, וויי איז דיס די פירסט טינג, און דער עיקר איז ביי אים געווען זיכער אז מ'וועט איר גארנישט קענען טון, פירט אויס די זוהר ערשט לבסוף, וחיתה נפשי בגללך, און דער זוהר סעז, ביקאוז אוו הער, איי דאנט רעליי אן מיי זכות איי רעליי אן הער זכות, נאובאדי איז גאנע טאטש אס. נאך מער די רבי סעז די קשיא ביקאמס מאר בהתחלת התירוץ זאגט דער זוהר לא סמיך על זכותא דיליה ולא בעא מן קודשא בריך הוא לאפקא זכותיה אלא וואס לכאורה איז עס אינגאנצן נישט נוגע צום תירוץ אויף דער שאלה וכי אברהם אמר הכי על אתתיה בגין דייטבון ליה דער זוהר וואנטס טו ענסער דעט אברהם אבינו רילייד אן הער זכות נאמבער 1 היז גאנע געט מאני ביקאוז אוו הער זכות נאמבער 2 ביקאוז אוו הער זכות דעי נאט גאנע טאטש אים ענד דעי נאט גאנע דו עניטינג טו הער דעי נאט

דער ביאור בזה, נאו קאמס די ביאור און איי סעד ביפאר, דיס איז קאלד גאונות בפשטות, אנבעליוועבל וואט די רבי איז ענסערינג, דער ביאור בזה, וויבאלד דער אויבישטער האט געזאגט אברהמען אז דורך לך לך מארצך וועט ער זוכה זיין צו ואעשך לגוי גדול ואברכך ואברכך ואגדלה שמך, רש"י סעז אן די ספאט

גיבן געבן א יתום גאר דאן צו מצרים דעי גאר ניגאט פלאג סא לכאורה ווי וואו טינג דעט גאוינג טו מצרים איז דאטי כ דוד ואברך לך אבער מאמען אברהם אבינו סעז נא איז דער אייבישטער מעיד א פעמען אין איט העלפס מי טו גאו טו מצרים אין מצרים האסט טו געט מאני ביוטיפול ביוטיפול ענסער דעטס וואי סעז וחוש הנפשי בגללך איז די סעקענד טינג די פירסט טינג איז וואט איי העוו טו דו מקיים די אייבישטערס ברכה, וואס איז די אייבישטערס ברכה? למען ייטב לי בעבורך, איז נאט אברהם אבינו חס ושלום איז א א פערסאן דעט טינקס אבאוט הימסעלף, יא יא איים גאנא געט מיי צרות און דעמאלט וחיתה נפשי, ווערי געשמאק וויי הי סעד למען ייטב לי בעבורך. עז די רבי סעז, איז אויך פארבונדן, איווען גאוינג טו מצרים איז אלסא האט טו געין אין מאני, מיט א דורכברענגען פון דעם אויבערשטנ'ס הבטחה, ואברכך וואס ווערט אויפגעטון דורך לך לך. און היות אז ער האט געזען אין דרך הטבע א וועג, הי פיינד א וועי אין דרך הטבע, הי וואזענט סקערט אוי דעי גאנע קיל הים, הי רילייד אן די אייבישטער, ווער גאנע לערן סון די רמבן סעיס דעט הי דיד נאט, הי העז א ביג עבירה, די נעקסט פעידזש ווער גאנע לערן די רמבן, די רבי דאזענט נאו די רבי לערנס עקארדינג טו פשוטו של מקרא און עקארדינג טו רשי, היות אז ער האט געזען. אז אין דרך הטבע א וועג ווי עס קען אויסגעפירט ווערן דער ואברכך בממון אין מצרים האו קוד הי האו קוד הי מעיק דעט די אייבישטערס ברכה שוד בי פולפילד אמרי נא אחותי את דורך דעם וואס שרה וועט זאגן אז זי איז זיין שוועסטער האט ער דערפאר געזאגט אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך ס'איז טאקע געווען בפועל אז דורך דעם וואס זי האט אזוי געזאגט איז ולאברהם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמורים

גופא דאורייתא און נשמתא דאורייתא, כשם ווי דאס איז בפשוטו על דרך זה איז עס אויך בפנימיות ותוכן, דורך לך לך האט אברהם געדארפט צוקומען צו אן עליה במדרגות רוחניות, דורך מברר ומעלה זיין די ניצוצות קדושה אין וועלט, און די כוונה איז אויך געווען אין זיין ירידה למצרים צו מברר זיין די ניצוצות קדושה וואס געפינען זיך דארטן, ווי סעד נאו בגשמיות נאו ווי לערן ברוחניות, ברוחניות

צו דער פון די ביג קאו די רבי סעד ווען דעי גאנע קאם למעלה דער אייבשטער איז גאנע דעמענד פראם דעם וויי דידנ'ט יו בי מברר די מילק איז וועיטינג פאר יו טו מעיק א ברכה און דרינק איט האו דו ווי מברר אל די טינגס טרו דיס אברהם אבינו'ס ירידה טו מצרים וואז ברוחניות הי העד טו טעיק אוט די ניצוצות עלעוועיט מצרים טו א הייער לעוועל וויבאלד אז ענין המצוות וואס זייער תוכן איז דער בירור פון ניצוצות הקדושה פון וועלט האו דו ווי מברר די ניצוצות ווי טעיק א קאו ווי סלאטער איט און

וויט דיס ווי ברענג אפ די קרבן איז וואט די מצוות איז מברר די ווארלד וואס זייער תוכן איז דער בירור ניצוצות הקדושה פון וועלט דארף בכלל געטון ווערן בדרך הטבע דארף עס געטון ווערן דעריבער האט אברהם געזאגט צו שרה אמרי נא אחותי את he looked for a way to do it in nature וואס דורך דעם וועט באופן טבעי דורכגעפירט ווערן דער מכוון פון זיין ירידה למצרים די עליה פון אברהם דורך בירור הניצוצות למען ייטב לי בעבורך I'm going to elevate די ניצוצות פון מצרים I'm gonna gain איים גאנע גיין יטב לי בעבורך טו עלעוועיט די מצרים. נאו די רבי איז גאנע עקספלעין ווי די קשיא פון זוהר עקארדינג טו וואט ווי לערנט איז א קאמפליטלי דיפרענט קשיא ענד ביוטיפול דזשאסט אנבעליוועבל אז די רבי איז גאנע עקספלעין אס וואט דאס די זוהר באדער דיר ליסן טו דיס די קשיא פון זוהר איז לויט דעם אופן עז ווי דזשאסט לערנט אין רוחניות דעט אברהם וואנטעד טו עלעוועיט אלל די ספארקס דעט דער איז אין מצרים וועט אויסקומען א ניו קשיא אה אברהם ירא חטא אברהם איז אוהב השם, האו קאוד יו סעי יו גא טו פרעה, למען יטב לי, דעטס די פראבלעם, למען יטב איז נאט א פראבלעם, איי העוו טו עלעוועיט די ניצוצות, האו קאוד איי עלעוועיט די ניצוצות אין נעטשורעל וועי, יו סעי דעט יו אר מיי סיסטער, און יו גאנא גא טו פרעה, ענד טרו יו ענד מי ווי גאנא עלעוועיט מצרים, גאנא עלעוועיט בית פרעה, איז נאט גאנא בי עיבל טו טאטש יו, יו דאווען דער, יו סעי טו די אייבישטער סעיוו מי פראם דער, ענד יו גאנא עלעוועיט עווריטינג, פראבלעם איז וויי אברהם סעז למען יטב לי וויי איז די לי דעטס די קוועשען אוו דיס ביוטיפול לעטס סי אינסייד לויט דעם אופן וועט אויסקומען אז די רבי אנדערליין די יטב לי אים איז גאנע בי גוד די יטב די עליה דורך בירור הניצוצות וועט זיין נאר צו אברהם און נישט שרה אדרבה ליסן טו דיס נאט אונלי אברהם איז גאנע בי גיינד און שרה איז גאנע סטיי נעטשורל פארווע נאו זי וועט זיך געפינען ביי די מצרים ווי ס'איז געווען בפועל איז גאנע גיין און שיז גאנע גאו דאון אלל די וועי טו פרעה ותקח האשה בית פרעה כאטש מען וועט אויך איר נישט קענען אנרירן דער נאט וואס גאנע בי עיבל טו טאטש הער נאט גאנע בי עיבל טו דו א עבירה באט סטיל ווער איז גאנע בי אין בית פרעה איז די קשיא ווי קען מען זאגן אז אברהם זאל גורם זיין נאו דער רבי סעז אקארדינג טו וואט ווי לערנט סאו יא דער רבי איז עקספלעינינג די קשיא איז די קשיא ווי קען מען זאגן סאו אברהם איז גאנע גיין שרה איז נאט גאנע אנלי נאט לוז וואט שיז גאנע לוז, נאו שיז נאט אנלי נאט גאנע גיין ענד בי נאט גיין און נאט לוז, שיז גאנע לוז, האו קאוד איט בי? דיס איז די קוועשען אוו די זוהר, און די קשיא ווי קען מען זאגן אז אברהם זאל גורם זיין אזא ירידה פאר שרה צו זיין בבית פרעה צוליב דער עליה וואס ער וועט האבן דערפון, יו גאו טו פרעה און איים גאנע בי געינינג אוו די ניצוצות. און כאטש ביי אברהם'ן איז געווען ברור אז תכלית ירידתו למצרים איז צוליב דער עליה. יטב לי, דער אייבשטער טאלד הים טו גא טו מצרים, אלל אוו א סאדן דערס א פע א פעמין, גא טו מצרים, קאז דער אייבשטער נאו הי העז טו בי מברר מצרים, איז דאך איז דאך כמה דרכים למקום, יא, דער אייבשטער טאלד הים, בגשמיות איז גאנע געט מאני, סאו דעטס וויי הי טאלד הער גא טו פרעה'ס האוס, ברוחניות הי וואנט טו עלעוועיט, דעטס וויי. ווענט טו מצרים באט רבונו של עולם דער אייבישטער העז אדער וועיס וויי דיד יו טשוז די וועי טו סעי דעט שי איז מיין סיסטער שי שוד גא טו פרעה און יו שוד גיין די ניצוצות איז דאך כמה דרכים למקום דער אייבישטער העז אינאף וועיס דער אייבישטער טאלד יו יו גאנע בי גיינינג מאני און גיינינג ניצוצות דער אייבישטער איז גאנע פיינד די וועי האו טו דו איט נאט ביי סענדינג הער טו פרעה האט אברהם געדארפט פארלאזן זיך אויפן אויבערשטן אז דאס וועט דורכגעפירט ווערן באופן אחר דער אייבישטער העז אדער וועיס אבער נישט דורך

אברהם אין מצרים איז אזוי באשתו דעט איט דאזענט סעי ויהי לאברהם ולאשתו הרבה צאן ובקר וואט דאזענט סעי ואברהם כבד מאוד נישט ואברהם ושרה סא איי סי דעט אל די געימינג ובגשמיות וברוחניות איז אנלי אברהם פוט אה נא טרויו בעבור איז טרויו נא נא אין לשון קודש ווען זיי סעי די תורה בעבורך מיינס ביקאוז אוו יו דאזנט סי פאר יו נא אין לשון קודש בשבילך פאר יו דעטס דעט מיינס פאר יו נא איז עני דיפרענס בעבורך ענד ענד בגללך איי דאנט טינק סא איי טינק בעבורך מיינס אוקיי נאו לעטס לעטס לערן די נעקסט אווער אנבעליוועבל פוטנאט 21

עוועריבאדי רימעמבער מאני איז דיפענדינג אן האו ווי טריט אור ווייווס ביי פלאווערס איי דאנט נאו וואט סאך וויצע און א יא און פון דעם איז פארשטאנדיג אז אזוי איז עס ברוחניות ענינים ווי ס'איז בגשמיות ממון איז פון די ווייף כדי עס זאל זיך אויפטון די עליה דורך בירור ניצוצות אין מצרים איז נישט גענוג זיין ירידה למצרים ער קען זיך נישט פארלאזן אויף זיין זכות דעטס וואט די זוהר סטארטס מיט איז נאט ריליינג אן היז זכות מיין זכות איז נאט גאנא העלפ עס דארף זיין זכותא דאתתא, דווקא, ליסן טו דיס, דווקא דורך איר ירידה, די רבי אנדערליינט, שי איז גאוינג דאון אין בית פרעה, וועט ממילא זיין די ניצוצות, דירווח בגינה, ממונא דשאר, די לשון פון די זוהר, איז גאנע געט די מאני, מאני מיענס נאו די ניצוצות פרום אלל די אדער, סאו דעטס וויי ווי מאסט העוו די ירידה גדולה אוו היז ווייף, ענד טרו דעט היז גאנע בי עיבל טו געט עווריטינג, וויבאלד אז די תכלית פון די ירידה. איז די עליה וואס וועט זיך אויפטון דורך דער אישה משכלת, שרה, איז מובן אז דעטס וויי די זוהר איז פינישינג, בזכותה לא יכלין לאענשא ליה, ביקאוז אוו הער זכות זיי וואודנט בי עיבל טו טאטש הים, דאס וועט נישט גורם זיין קיין ירידה אברהמען, נאטינג, א ירידה מינס נאט דעיר קילינג, טאלקינג אבאוט א ירידה ברוחניות, גאו טו סאטש א פלעיס עז מצרים, יו העוו טו בי, יו העוו טו בי, זכות טו בי עיבל טו געט אוט אוו דער פיין,

אזוי ווי אלע ענייני מעשה אבות איז אויך דער עניין הנל א סימן לבנים, וואט וואט איז א סימן לבנים? סאו די רבי איז עקספלעינינג א הוראה אין עבודת האדם אין דער כללות ירידת הנשמה בגוף בכלל ובפרט אין דער ירידה אין גלות וואס אברהם ושרה זענען מרמז אויף די בחינה פון נשמה וגוף ווי ס'איז מבואר באריכות אין זוהר מעשה אבות איז סימן לבנים, וואט דאס איט מין? איטס גאנע גיוו אס א הוראה אין עבודת האדם, וואטס עבודת האדם? די זוהר איז אלוועיס סעינג דעט אברהם ושרה איז סימילער טו אברהם איז די נשמה, שרה איז די גוף,

ליב, ס'גאר א לקוטי תורה ווערי געשמאק, דער איז טו וועיס אוו סערווינג די אייבישטער, וואט איז די טו וועיס? א' די עבודה איז בעיקר דורך די נשמה, ס'איז נאר וואס איר עבודה הערט זיך אן אויך אין גוף, סאמבאדי סיטס אין כולל א האול לייף, סאמבאדי סיטס אין שול א האול דעי, הי העד אן, אינהעריטעד א לאט אוו מאני, הי וואן די לאטערי, היז סיטינג ענד לערנינג.

יורד ממדרגתו, איטס א ירידה, מ'איז זיך מסלבש אין עניני ומעשי עולם הזה, וואס זענען קשים ורעים והרשעים גוברים בו, דער רבי ברענגט דאון פון עץ חיים, און דער אלטער רבי ברענגט עס פון תניא, דער עולם הזה איז קשים ורעים והרשעים גוברים בו, און איז דארט מקיים תורה ומצוות, מברר די ניצוצי קדושה וואס געפינט זיך דארט, סאו ווי העוו טו וועיס אוו דואינג, נאמבער וואן פאר יור סעלף, די נשמה, די נשמה קוד נאט לערן לערן א שיחה, סאו איט העז טו בי אין גוף, די גוף העז טו לערן מיט, די שכל, אבער די נשמה איז לערנינג, דען דער'ס די עבודה דעט דאז די נשמה וויט די גוף. בכללות איז עס על דרך המבואר בארוכה אין חסידות, די צוויי אופני עבודה, בחינת אחותי און בחינת אשתי. דער'ס טו לעוועלס אוו לאווינג די אייבישטער, נאמבער וואן איז לעוועל אוו לאווינג די אייבישטער עז בראדער ענד סיסטער אר לאווינג איטש אדער, איטס ווערי נאון אין די ווארלד דעט די.

אז דאס זענען די צוויי דרגות אין אהבת השם וואס זענען בדוגמת די צוויי בחינות אהבה עטס אידער בין אח ואחות אר בין איש ואשתו, אח ואחות איז די עבודה אוו די נשמה, איש ואשתו איז ווארקינג מיט די גוף, אגעין טו מענשן, אברהם ושרה, אברהם ווארקט וויט שרה, זשאסט נעווער אווער א ליטל א ליטל פוינט וואט די רבי איז גאנא ברינג, סענדיג דאן שרה, ביקאוז די גוף העז טו בי עלעוועיטעד אלסא, דעטס וואי סעט דאט אן טו בי די עלעוועישאן פון זיין סי', פערדער אין די שיחה. די אהבה מסותרת וואס איז דא ביי יעדער אידן מצד נפשו האלוקית, דער אייבישטער סעט אין איטש ענד עוורי וואן אוו אס א אהבה מסותרת, ווי אר בארן מיט אהבה צו די אייבישטער, לייק א סאן לאווס היז פאדער, די סעים טינג ווי העוו די אהבה באט איטס קאלד מסותרת, וואס די אהבה איז בטבע תולדתם און ס'איז אין איר נישט שייך קיי.

חסרון אין איש ואישה איז דעי קוד דיווארס די חסרון אין אח ואחות איז איטס א אהבה טבעית און דער איז נאו ענין אוו צמאון טו דיס און דאס איז די הוראה דארף גאר לערנען די הוראה וואס מ'האט פון הנהגת אברהם אז די פרנסה איז בזכותא דאיתתא שרה דער תכלית ושלימות עליית הנשמה איז דורך דעם וואס מ'ש שיקט דעם גוף צו יורד זיין אין אן אופן פון התלבשות אין עניני עולם הזה, בדוגמת מצרים, ביז אין בית פרעה, סעים טינג עז ווי טעיק די גוף ווי גאו וויט אוער גוף אן מבצעים, ווי גאו אוט טו בי מברר די ווארלד, די סעים טינג אברהם דיד וויט שרה, הי סענט הער אין טו בית פרעה, טעיקס די גוף ענד הי סענד הים דער. וויבאלד אז כוונת הירידה איז די עליה, דורך מברר זיין דעם גוף ונפש הבהמית וחלקו בעולם, די האול איידיע אוו מצוות, ווער איז די לשון? הו רעמעמבערס די לשון? דער אייבישטער געיוו אס מצוות טו בי לצרף את הבריות, רייט, רייט. איטס א מדרש, יא? לצרף את הבריות, וואט מינס לצרף? לצרף ליקור, אז יו פוטינג גאלד אין א סמעלטינג פלעיס, גאוז דאון די די טינגס דעט איטס נאט קלין, דעט איז נאט גאלד גאוז דאון, דען יו געט גאלד, דיס איז די מצוות. נאט אנלי גוף ונפש ה. אברהם באט איטש ענד עווערי וואן איז חלקו בעולם, חלקו בעולם מינס דעט אן די טרעין, אן א באס, יו גא אן די סטריט, דער פעימאס היום יום די רעבע סעז, משיח איז גאנע קאם, די פלאר איז גאנע סעי, בולאך, וואט אר יו סטעפינג אן מי, וואט אר יו, וואט אר יו טינקינג, יו סי א קאר, יו סי א הארס, יו סי אנאדער קאר, אוי דיס איז א ביואיק און דיס איז דיס, דיס איז נאט וואט יו וואק אן מי. טינק אבאוט תורה, חלקו בעולם, איז מובן אז לא יכלין לאענשא ליה, דעי וואלדנט בי עיבל טו פאניש אברהם, אז עס ווערט נישט קיין ירידה אין דער נשמה, און אויך לא יכלין לחייכא בה, דער גוף ווערט נישט מושקע חס ושלום אין קליפה, נאר אדרבה זיי ביידע ווערן נתעלה בעילוי אחר עילוי. מיט דאס דאס די נשמה קאמס דאון אין די גוף ונפש הבהמית, איז נאט חס ושלום דאט די נפש הבהמית שוד בי נתפעל פרום די ווארלד און העוו דיס פראבלעמס, אדרבה עס איז א ירידה לצורך עליה טו געט טו א הייער פלעיס דען איט וואס ביפאר. אות ה'. סאו לכאורה ווי העוו א ווערי געשמאק פאראלעל מיט אין אברהם ושרה אין די וועי דער רבי איז טיטשינג אס די טו טו עבודות דער איז עבודה אוו אב און מה' צו די אייבישטער לך אח ואחות איז די עבודה די נשמה באט דען איז די עבודה ווי די נשמה וויט די גוף אקעי נאו דער רבי איז גאנע עסק א ביוטיפול קוועשן מ'דארף אבער פארשטיין אלע ענינים פון תורה זענען דאך בתכלית הדיוק עווערטינג אין תורה איז פריסייז ווייל דאס דאס ירווח בגינה ממונא דשאר עמין דער בירור הניצוצות על ידי אברהם איז מצד זכותא דאתתיה

און דאס אז דער רווח בפועל איז געקומען דורך דעם ווי אברהם איז מדגיש אז דער למען ייטב לי איז בעבורך דורך דעם וואס אימרי נא אחותי את געוואלדיג פשוט געוואלדיג די שאלה איז א ביוטיפול שאלה דער רבי איז גאנע ענסער ווערי געשמאק על דרך זה דער עבודה רוחנית פון נשמה וגוף דער עיקר העליה קומט דאך די רבי איז גאנע נאו מעיק פאראלעל די סעים קוועשען עז ביי אברהם ושרה סעים טינג איז ביי יעסט די נשמה וגוף איז די סעים קוועשען על דרך זה די עבודה רוחנית פון נשמה וגוף דער עיקר עליה קומט דאך נישט פון בחינת אחותי ווען איז דער עיקר עליה ווען יו ווארק וויט די גוף נאט אנלי וויט די נשמה די עבודת הנשמה עצמה דוקא דורך בחינת אשתו די עבודה מיטן גוף כנזכר לעיל איז אין וואס באשטייט דער אויפטו פון אחותי אין עבודה עס ברענגט זיך אין חסידות אז דאס וואס אברהם האט געזאגט אחותי היא מיינט די אהבה טבעית וואטס אחותי איט מינס די אהבה טבעית פון די נשמה כנל דאזנט מעיק עני סענס אוקיי סאו ווי האב א ביוטיפול קוועסטשן אן די האול איידיע וואס די רבי סעד וועט מען דאס פארשטיין בהקדים, א ביוטיפול סטארי אין זוהר, בהקדים הענין וואס דער זוהר זאגט דארט, בהתחלת הענין, דער זוהר ווען ער סטארטס טאלקינג אבאוט וואט ווי לערנט אין די ביגינינג אוו די שיחה, דעט האו קאם דעט אברהם וואוד סעי, אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך, בעפאר דעט דער איז א סטארי אין זוהר, וואטס די סטארי? פירסט איז די סטארי דען קאמס דיס עקספלענעישאן, וואט איז די סטארי? רבי אלעזר, רבי אלעזר ברבי שמעון.

וואו וואו ווי מיי רבאב אומר רבאב אין מילין דוי רייסע די נובאט זאגט מס זייט וואט אויך די וואק אין די סטריט גוינג טו זי פאר די זייט וואט אויך ניי מילין דוי רייסע בדייזל קאן וואק אין זייט וואט אויך וואס ער האב לאז אויף אמר רב לאז סטארט אין סעט אין רנה חוש דער איי קרא קאשע קנאל אין רנה חוש דער א קודי זיי זער איז קאנטיניואינג אברהם איז א צדיק אברהם איז א אוהב השם ירא השם איז ווי דאס ביגינינג אויף דיס רבי איז ברענגט דאן א ביוטיפול

אברהם ושרה איז קאמינג טו טיטש אס דעט רב אבא און רבי אלעזר אר די סעים טינג, ענד ונמצא למד גאנע לערן מאר טו אנדערסטענד אין אברהם ושרה טרו רבי אלעזר ענד רב אבא פשוט געשמאק פיס פון דעם תוכן הענין ווי דאס איז ביי רבי אלעזר ביי רבי אלעזר מיט רב אבא בחינת אבא ואמא חכמה ובינה וועט מען פארשטיין בפרטיות יותר בנוגע לאברהם ושרה ביי נשמה וגוף עד ושיעט דאס טוט דאס איז מיינס דער רבי איז גאוינג טו עקספלעין איט נאו. סדר הספירות איז בינה מקבל דעם שכל והשגה פון חכמה, אבער דווקא דורך דעם וואס דער שכל קומט אראפ אין בינה, אין אן אופן פון הבנה השגה והסברה, ביז אין פרטים ופרטי פרטים, קומט צו א תוספת עילוי אין עצם ההשכלה, וואס איז נישט געווען אין דער השכלה עצמה ווי זי איז ווי זי איז געשטאנען אין חכמה. דער איז א ווערי אינטרעסטינג טינג, פענאמענאן, דער איז חכמה און דער איז בינה, חכמה איז די ספארק, בינה איז, טעיקס איט אפארט, י' איז חכמה, ה'.

דער טעם אויף דעם, דער רבי איז גאנע סעי וואטס די ריזען, דער טעם אויף דעם איז ווייל בינה האט א העכערן שורש אין כח המשכיל ווי חכמה, די רוט אויף בינה איז הייער, דעטס וויי איט קעים דאון לאוער, דעריבער ווערט דורך בינה אויפגעטון א חידוש אין חכמה, בינה איז עלעוועיטינג חכמה, נאר דאס וואס בינה פועל'ט אן עילוי אין חכמה קען קומען דווקא נאכדעם ווי בינה איז מקבל די השכלה פון חכמה, דורכדעם ווערט נתגלה אין בינה איר שורש וואס איז העכער פון חכמה און דורכדעם קומט צו אן עילוי אין דער השכלה פון חכמה, ער קען בינה שוד בי רעוויל

נאט אנלי שי איז דעוועלאפינג די בעיבי שי איז עלעוועטינג די האזבענד עז ווי נאו רייט נאו אבער עס איז ווען עס גייט צו איש ואישה עס איז מבואר בארוכה אין דעם ענין פון בינה יתירה ניתנה באישה יותר מבאיש אז כאטש דער ולד קומט דווקא דורך דער השפעת הטיפה פון דעם איש היי קאמס פראם די השפעה אבער די התהוות הולד איז דווקא על ידי האשה סעם טינג איז היר בינה איז דעוועלאפינג די חכמה

איז בינה, אפטער דעוועלאפינג די חכמה, ברינגס עלעוועישן אין חכמה אלסא, און אויך א ברכה וואס איז כולל צו ביידע, ביוטיפול אין חומש איט סעז, זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם, פרו ורבו both of them, איט ברינגס עלעוועישן אין both of them, נאו אות ו' וויר גאנע ברינג דאון, וואט איז די פאראלעל צו אלעזר, רב אלעזר, ענד רב אבא, דען וויר גאנע לערן צו מאר אנדערסטענדינג אין אברהם ושרה. על דרך זה מען זעהט די ביאור אויך אין דעם ענין הנל פון ר' אברהם ור' אלעזר, ר' אבא ור' אלעזר, זייער הליכה בדרך איז ענינה די ירידה צו מברר זיין עניני עולם, און און ווי דאס איז בפשטות אז ר' אלעזר דער זון פון רשבי און ר' אבא בחברי רשבי זענען געווען תורתם אומנותם, די גמרא זאגט אין שבת תורתם אומנותם, וואס מיינט דאס? מינס דעט דעי נעווער ווענט אוט אוו די ישיבה, דעי ווער אלוועיס לערנינג אין ישיבה, דער א שאלה איף דעי העוו טו דאווען דעי דאנט העוו טו דאווען וואנס אין טערטי דעיס דעי אר אלוועיס לערנינג וואט העפענס נאו באוט אוו דעם ווענט אוט אן מבצעים דעי ווענט אוט דעי ווענט אן די סטריט דעי דידנט סיט אין ישיבה זיינען געווען תורתם אומנותם אפגעטראטן פון עניני עולם ממילא איז די הליכה בדרך אפילו למחמי לאבוי הי ווענט טו דו א מצוה ווענט טו בי מבקר היז פאדער איך רשבי איך ר' אבא ווענט טו בי מבקר חבר איך רשבי געווען א הפסק און ירידה אן ארויסגיין פון זייער מעמד ומצב, עס איז א ירידה פון דער מצב, און דערפאר אויך זאגט ר' אבא נימא מילין דאורייתא ווייל בכדי צו אויפטון אין וועלט דארף מען האבן נתינת כח און סיוע פון תורה אור, די רבי איז אינאוועטינג א ביוטיפול ניו טינג, יו העוו טו העוו די ענין אוו תורה, וויטאוט תורה יו קען דו נאטינג, ר' אבא טאלד טאלד רב לאזאר, ווי אר אוט אוו ישיבה ווי אן די סטריט, ווי גאוינג טו דו מבצעים. ווי גאוינג טו דו א מצוה באט ווי וואקינג ווי אוט אוו ישיבה וואט דו ווי העוו טו דו מוזט דו תורה וויטאוט תורה יו קענט דו נאטינג על דרך און דערפאר האט ר' אבא געזאגט נימא מילין דאורייתא על דרך ווי גערעדט כמה פעמים אז די נתינת כח אין עבודת הבירור פון א בעל עסק צו מאכן פון וועלט א דירה לו יתברך איז נישט בלויז מצד דעם לימוד התורה בתחילת היום רבי איז גאנע ברענג די תורה העס טו בי א האול דעי נאט אנלי פרק אחד שחרית דיס גיווס דעם א פוש אן אל דעי שוד טא ביי די אייבישטער וואס ער גייט מבית הכנסת לבית המדרש עז די הלכה איז און דערנאך הנהג בהם מנהג דרך ארץ העס טו גאו טו ווארק העס טו גאו טו היז ביזנעס נאר אויך בשעת העסק גופא דארף מען האבן דעם סיוע ונתינת כוח פון תורה אור עס דארף זיך ביי אים אנהערן דער עילוי פון תורה דאס ברענגט אויך אז ער גזלט פון שעות העסק אויף לימוד התורה

דעריבער נאו וויל אנדערסטענד וויי ר' אבא און רב אלעזר דיד איט, דעריבער האט ר' אבא געזאגט צו רבי אלעזר על שם אלוקי אבי בעזרי, היז נעים איז נאט אלעזר סתם, משה רבינו ווען הי געיוו היז סאן די נעים הי סעד אלוקי אבי בעזרי, יו ניד אלוועיס די העלפ פון די אייבישטער, אז אין דער הליכה בדרך גופא דארף מען האבן דעם עזר מלמעלה וואס דאס קומט דורך נימא מילין דאורייתא, אויך ווען זיי געפינען זיך בדרך, סאו ווי סי אנבעליוועבל ווי סי די ענין אוו אוו סיטינג און לערנינג אין ישיבה אלל דעי, עס דעי לערנד אלל דעי, ווען דעי גאו אוט טו די סטריט וואט דעי העוו טו דו, איז אלסא דער דעי גאוינג טו בי מברר די ווארלד האו דעי דו איט אלסא אנלי וויט תורה און דורך דעם ווערט נתגלה די מעלה פון די בירור הניצוצות שבעניני עולם הליכה בדרך וואס מאכט פון דער וועלט א דירה לו יתברך יו דו גוד טינגס יו גא בדרך ענד יו לערן יו העוו טו יו העוו טו מודיע אל די גייס גא אן מבצעים אן די טרעין אר אן א קאר אר וואטעווער אן די וועי דעי שוד לערן סאמטינג א שיחה אר לערן מיט

אות זיין נאו עפטער ווי אנדערסטענד דעט פראם רבי אבא און רבי אלעזר ווי גאנע קאם בעק ווי אלמאסט פינישט גאנע קאם בעק טו די סטארי גאנע קאם בעק טו די סטארי אויף אויף די רבי סעד בא ללמד ונמצא למד נאו ווי גאנע אנדערסטענד אין אברהם און שרה די סעים טינג וזה איז מובן אויך בנוגע צו אברהם ושרה ועל דרך זה נשמה וגוף אין דער הליכה בדרך די ירידה אין מצרים אין גלות ועל דרך זה די ירידת הנשמה בגוף בכלל אין די הליכה בדרך איטש ענד עווריוואן העז די נשמה דער אלטער רבי סעס ווען די נשמה קאמס דאון למטה איז די לשון איז ווער איז עס איי סעד ביפאר די לשון אויף די אלטער רבי דעטס אן ענין אויף גלות ווען די נשמה קאמס דאון

די מעלות העבודה בגילוי אור הנשמה, שי שוד העוו שי שוד העוו אנדערסטענדינג אין פילינג די מעלה אויף אברהם דעט איז די נשמה וואט העפענס דען און דורך דעם ווערט דערנאך אויפגעטון די עבודה די עבודה פון אשה די עבודה און מעלה פונעם גוף מצד עצמו עז ווי לערנט ביי חכמה ובינה בינה קוד נאט דו נאטינג וויטאוט חכמה באט דען איט עלעוועיטס חכמה סעים טינג איז היר אלסא אברהם העז טו פירסט די נשמה לערן תורה און טעל שרה דעט אחותי טרו דעט

זכה באשה משכלת, זכה בכולא, פרנסה איז בזכות אשתו. ס'ברענגט א עליה אין די נשמה, די נשמה געטס איט. ווי אלוועיס סעי, די ירידה איז א צורך עליה, די נשמה דאזענט ניד עני פיקסינג, שי קאמס דאון טו פיקס אפ די גוף, און טרו דעט, שי איז ביאינג עלעוועיטעד. אדערווייז איטס נאט א ביזנעס. סגנון אחר קצת, די סעים טינג אין א דיפרענט לשון, עבודת הנשמה בגוף על ידי הגוף, און חלקו בעולם, טרו דעט די נשמה ווארקס וויט די גוף,

די שעיפ וואס דערפאר ביקאוז די גופים אר די סעים קוד בי א איידיע ביי די מצרים דעט זיי קוד טעיק די גוף דערפאר קען ביי די חומריות פון וועלט מצרים ערות הארץ זיין א קא סלקא דעתך דעי קוד טינק אז דער גוף איז שייך צו זיי ביי שרה באט ביי שרה דעי טוק הער ותוקח האשה בית פרעה איז אבער דורך דעם וואס אין איר איז מאיר די אהבה ואור הנשמה בחינת אחותי טרו דעט די נשמה איז מאיר דעם גוף די אהבה ואור הנשמה בחינת אחותי עז ווי לערנט ביפאר ווערט דערנאך אויפגעטון אויך די אהבה אין גוף ונפש הבהמית די עבודה וואס איז פארבונדן מיט בירור וזיכוך הגוף ועל ידו וחלקו בעולם און דעמאלט ווערט נתגלה די בחירת העצמות וואס איז אין גוף דוקא אויך צו דער נשמה דער אלטער רבי איז אינאוועיטינג סאמטינג ווערי געשמאק מייבי איטס נאט פון דער אלטער רבי וואס דער אלטער רבי סעז ווי סעי עוורי דעי אין דאווענינג אין אהבת עולם ובנו בחרת מכל עם ולשון

בחירה. בחירה איז ביקאויז די גוף, די גוף אוו א איד און די גוף אוו א גוי איז די סעים טינג. סאו וואט ווי העוו דען? דעמאלט ווערט נתגלה די בחירת העצמות, די עצמות הימסעלף וואס בוחר ביטווין גוף אוו א גוי און להבדיל א איד. וואס איז אין גוף, וואס איז אין גוף דווקא, דווקא אין גוף האט דער אייבערשטער בוחר געווען, אויך צו דער נשמה. דעט איז ביאינג רעווילד אלסא אין די נשמה, קאמס אוט דעט די גוף איז הייער דען די נשמה. וואס בגילוי וועט דאס. זיין לעתיד לבוא, נאו איטס ווי דאנט סי איט בגילוי, איט איז, אבער נאט בגילוי, וואס דעמאלט וועט די נשמה זיין ניזונת מן הגוף, נאו איז די נשמה האס טו פייט וויט די גוף, די נשמה איז גיווינג די גוף חיות, ווען משיח איז גאנע קאם, וואט איז גאנע בי, די גוף איז גאנע בי רעווילד אין איטס ביג מעלה און עווריטינג, איז גאנע בי פידינג די נשמה. מוצאי שבת קודש פרשת תזריע מצורע תשל א.